האלטן מיר די גמרא דף ט' עמוד א', אונז גיימיר אנהייבן דף ח' עמוד ב', אינמיטן פון די ברייטע שורות, רבן גמליאל אומר. דער עולם האט עס, אינמיטן פון די ברייטע שורות, בערך צען פופצן שורות פון אונטן. רבן גמליאל אומר, אונז האמיר געהאט אין די משנה די באקאנטע מחלוקת, דריי שיטות, ביז ווען מען קען ליינען קרישמע. ר' אליעזר האט געזאגט עד סוף אשמורה ראשונה. חכמים האבן געזאגט עד חצות און ר' גמליאל האט געזאגט עד עלות השחר, אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' גמליאל, די הלכה איז אזוי ווי ר' גמליאל, אז וואס אז מען קען ליינען קרישמע ביזן עלות, ס'איז די ערשטע זאך וואס מען דארף דא אויסשמועסן, אז למעשה מען קוקט אריין אין רמב"ם און אין שולחן ערוך זעט מען קלאר אז לכתחילה דארף א מענטש ליינען קרישמע ביז חצות, פארוואס? כדי להרחיק אדם מן העבירה, ס'איז טאקע וויכטיג צו וויסן אז א מענטש קען, זאל ער דאווענען, זאל ער פרובירן מקפיד זיין צו דאווענען מעריב אזוי ווי ס'שטייט אין שולחן ערוך ביז חצות. דו זאגסט אז הלכה כרבן גמליאל, די תירוץ איז אז די הלכה איז ווי רבן גמליאל ביחס צו די מחלוקת פון ר' אליעזר. וואס איז די מחלוקת צווישן רבן גמליאל און ר' אליעזר? די מחלוקת איז אין די טייטש פון ובשכבך, וואס מיינט זמן שכיבה? ר' אליעזר לערנט אז מ'רעדט פון תחילת זמן שכיבה, און רבן גמליאל זאגט אז ניין, אז די גאנצע זמן שכיבה, איז גייט זיין די זמן פון קרישמע איז די הלכה איז ווי רבן גמליאל אז בעצם נעם איך אן אז די טייטש פון ובשכבך אין אנדערע ווערטער מעיקר הדין קען מען ליינען קרישמע ביזן עלות באט די גזירה פון די חכמים בלייבט נאך אלץ אין פלאץ אזוי לערנט מען זאגט די הייליגע גמרא ווייטער תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר רבי שמעון בן יוחאי זאגט פעמים ס'איז דא אמאל שאדם קורא קרישמע שתי פעמים בלילה א מענטש וועט ליינען צוויי מאל קרישמע ביינאכט. אחת קודם שיעלה עמוד השחר, איין מאל פארן עלות, ואחת לאחר שיעלה עמוד השחר, ויוצא בהן ידי חובתו, אחת של יום ואחת של לילה. פשט איז, אין זייער א קורצע צייט פארן עלות און נאכן עלות, ליינט ער ליינט ער צוויי מאל קרישמען, איין מאל ליינט ער ליינט ער עס פארן פארן קרישמען של ערבית, אזוי ווי אונז האמיר יעצט געזאגט הלכה כרבן גמליאל אז מען קען ליינען ביזן עלות, און די צווייטע מאל ליינט ער שוין לאחר שיעלה עמוד השחר ליינט ער ליינט ער פאר צופרי פרעגט די גמרא הא גופא קשיא די ברייתא איז זיך סותר מיניה וביה אמרת פעמים שאדם קורא קרישמע שתי פעמים בלילה איז אלמא לאחר שיעלה עמוד השחר ליליא דו רופסט עס נאכט און דו רעדסט פון לאחר עלות מוז זיין אז די צייט פונעם עלות ביזן נץ גייסטו נאך רופן נאכט. והדר תני יוצא בהן ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה אז איך ליין דעמאלטס קרישמע של שחרית אז איך ליין קרישמע של שחרית און פשט איז אז דו רעכנסט עס פאר בייטאג אלמא יממא הוא וויאזוי ארבעט דאס ענפערט די גמרא לא לעולם ליליא הוא בעצם די צייט צווישן עלות און אינעם נץ וועט יא אנגערופן ווערן נאכט והא ד אזוי ווי די לשון פון די אזויווי די לשון פון די ברייתא, פעמים שאדם קורא קרישמע שתי פעמים, רייט, והא דקרי ליה יום, דאס וואס איך רוף עס אן טאג אז אז איך קען דעמאלטס ליינען קרישמע של שחרית, דאיכא אינשי דקיימי בההיא שעתא אז ס'איז דא מענטשן וואס שטייען דעמאלטס אויף, ווי תוס' שמועסט אויס אז אפילו ס'איז נאכט, די מצוות קרישמע האט דאך נישט מיט טאג אדער נאכט, ס'האט דאך מיט זמן קימה, און אז ס'איז דא מענטשן וואס שטייען שוין אויף אין א צייט. אין א צייט וואס וואס איז נאך נאכט קען איך דעמאלטס ליינען קרישמע אנדערע ראשונים פרעגן זייער שארף ווי קענסטו זאגן אויף לאחר עלות אז אז ס'הייסט אז ס'הייסט לילה אונז האבן געהאט אונז האבן געהאט גאנצעטע פסוקים אנהייב אז אז והיום למלאכה מיט די אלע דרשות אז ביינאכט הייסט אז ביי די נאכט ענדיגט זיך ביים עלות. סאו עס איז דא פארשידענע מהלכים וויאזוי צו לערנען אונז מיר גייען ווייטער. אמר רב אחא ברבי חנינא אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי שמעון בן יוחי אז אז וואס אז איך קען ליינען קריאת שמע פארן עלות פאר ערבית און נאכן עלות פאר שחרית תוס' זאגט אז מ'מיינט נישט ממש נאכן עלות ווייל אונז האבן די שיעורים פון משיכיר ביים עלות ממש איז נאך זייער טונקל מוז איך ווארטן אביסל און תוס' זאגט אז מ'מיינט לאחר עלות ווען ס'קומט די זמן פון משיכיר גייען מיר ווייטער איכא דמתני להא דרב אחא ברבי חנינא אהא דאס אז די הלכה איז רבי שמעון בן יוחאי איז געלערנט געווארן אויף אן אנדערע ברייתא, דתניא רבי שמעון בן יוחאי אומר משום רבי עקיבא, פא פעמים שאדם קורא קרישמע שתי פעמים ביום, ענליך צו די פריערדיגע ברייתא, נאר יעצט רוף איך עס טאג, אחת קודם הנץ החמה, פארן פארן נץ חמה, ואחת לאחר הנץ החמה, איינמאל נאכן נץ חמה, ויוצא בהן ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה. פשט איז אז איך קען נאך ליינען קרישמע של ערבית, נעץ, נאכן עלות פארן נעץ, הא גופא קשיא, פרעגט די גמרא די זעלבע קשיא, אמרת פעמים שאדם קורא קרישמע שתי פעמים ביום, אלמא קודם הנעץ החמה יממא הוא, און ס'איז טאג, און אז ס'איז טאג דארף איך שוין נישט קענען דעמאלטס קענען ליינען קרישמע, והדר תני יוצא בהן ידי חובתו, אחת של יום ואחת של לילה איז אלמא ליליא הוא, מעיק אפ יור מיינד, אדער איז צווישן די עלות און די נעץ טאג, אדער איז עס נאכט, ענטפערט די גמרא לא, לעולם יממא הוא, בעצם איז עס טאג, והאי דקרו ליה ליליא. און דאס וואס איך רוף עס נאכט און איך זאג אז איך קען נאך יוצא זיין קרישמע של ערבית דאיכא אינשי דגנו בההיא שעתא אזוי ווי אונז האבן אויבן געזען אז ס'נאך דא מענטשן אז ס'נאך דא מענטשן וואס שלאפן דעמאלטס און אז מענטשן שלאפן דעמאלטס איז גיי איך נאך קענען ליינען קריאת שמע של ערבית. אמר רבי אחא ברבי חנינא אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי שמעון שאמר משום רבי עקיבא, וואס לויט דעם קומט אויס אז איך קען ליינען קריאת שמע של ערבית נאכן עלות, אזוי ווערט גע'פסק'נט שולחן ערוך בשעת הדחק, וועט מען שוין זען. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי זירא ובלבד שלא יאמר השכיבנו, ווי רש"י לערנט גייט עס ארויף אויף די ערשטע ברייתא, וואס איז געשטאנען די ערשטע ברייתא? אז א מענטש קען ליינען קריאת שמע של ערבית פארן עלות. זאגט רש"י אז קיין השכיבנו קענסטו שוין נישט זאגן ווייל דעמאלטס גייען זיך נישט מענטשן לייגן. תוס' דינגט זיך, תוס' זאגט אז די ווארט שלא יאמר השכיבנו גייט ארויף אויף די צווייטע אויף די צווייטע ברייתא. די צווייטע ברייתא זאגט איך קען ליינען קרישמע של ערבית נאכן עלות. איז אוודאי נאכן עלות גיין זאגן אז דעמאלטס איז די צייט וואס מענטשן לייגן זיך איז זאג נישט קיין אשר ואני כי אסר רבי יצחק ב ר יוסף אמר הודו רבי אחא ב ר חנינא אמר רבי שמעון ב ר לייבי ל ב פרשת מילא מען קלארער לגבי דעם ערשטן ברייתא וועט מען שוין זען דער הי' זיגא דרבנן דאס טאקע בהילילות ס'איז געווען א א זיג פון תלמידי חמם זיי האבן זיך אנגעשיקעט ביי א חתונה דאס טאקע בהילילות דברי רבי שמעון ב ר לייבי זיי האבן זיך אנגעשיקעט ביי די חתונה פון רבי שמעון ב ר לייבי פון די זון פון רבי שמעון ב ר לייבי אסר לקיים דרבי שמעון ב ר לייבי איז אביסל א ענליכע מעשה צו

עלות קען מען ליינען קרישמע אזוי ווי די צווייטע ברייתא. כדאי ר' שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק און אזוי ווערט געפסקנט אויב ממש ביסט אן אונס אז דו פארשלאפסט קענסטו ליינען קרישמע לאחר לאחר עמוד השחר איי אין די משנה זאגט רבן גמליאל אם לא עלה עמוד השחר ביז דעמאלטס קענסטו ליינען תירוץ איז דארט זענען זיי נישט געווען קיין אונס. זיי האבן פארשפעטיגט, ס'האט זיך פארשלעפט, אבער קיין אונס זענען זיי נישט געווען, און במקום אונס קען א מענטש ליינען קרישמע אפילו נאכן עלות. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, ס'איז געשטאנען אין אונזער משנה מעשה שבאו בניו, אז די קינדער פון ר' גמליאל זענען אים געקומען פרעגן א קשיא, פרעגט די גמרא ועד השתא לא שמיע להו הא דר' גמליאל, מ'רעדט דא פון גרויסע תלמידי חכמים, און ביז יעצט ווייסן זיי נישט וואס איז שיטת ר' גמליאל אז עפעס איינמאל נאך א חתונה דעמאלטס קומען זיי פרעגן, ענטפערט די גמרא, הכי קאמרי ליה, די שאלה איז נישט געווען וואס איז שיטת רבן גמליאל, וואס זייער טאטע לערנט האבן זיי זייער גוט געוואוסט, די שאלה איז געווען וואס איז שיטת רבנן, רבנן פליגי עלווך, די רבנן קריגן זיך אויף דיר, ויחיד ורבים הלכה כרבים, זיי האבן טאקע זייער א הייליגן טאטן רבן גמליאל, אבער די הלכה העט נישט זיין ווי דיר, די הלכה העט זיין ווי די חכמים, יעצט דארפן אונז אבער וויסן וואס לערנען די חכמים, אויב לערנען די חכמים אז ס'איז נישטא קיין זמן קרישמע נאכן עלות. געהאט, ווייל די וועג וויאזוי זיי טייטשן ובשכבך איז אזוי ווי רבי אליעזר אז ס'איז תחילת זמן שכיבה, נאר זיי קריגן זיך אז די תחילת זמן שכיבה גייט ביז חצות, האבן זיי שוין נישט וואס צו ליינען קרישמע, און דעי מיסד דעיר טשענס וואס זיי מוזן פסק'נען ווי די חכמים. אבער אויב די חכמים לערנען אז ס'איז נאר א גזירה, פשט איז אז ובשכבך גייט יא ביזן עלות. נאר וואס דען? ס'איז דא א גזירה אז א מענטש זאל זיך צוהיילן, נו אז איך האב פארפאסט די גזירה, איך בין געווען אן אונס מצד דעם, מצד די גזירת חכמים, אז כ'האב פארפאסט דעם דעם חצות קען איך נאך יעצט ליינען קרישמע, ממילא דאס איז געווען זייער שאלה, ביידע צדדים אין זייער שאלה איז געווען צו זיי גייען לערנען ווי די רבנן, די שאלה איז נאר וואס די רבנן לערנען. הכי קאמרי ליה, רבנן פליגי עלווך ויחיד ורבים הלכה כרבים, די רבנן קריגן זיך אויף דיר, און אונז עמיר מוזן גיין מיט די רבנן ווייל הלכה כרבים, או דלמא רבנן כוותך סבירא להו, אז די רבנן בעצם זענען מסכים צו דיר אז זמן קרישמע גייט ביזן עלות והאי דקאמרי עד חצות כדי להרחיק אדם מן העבירה, פארשטייט זיך אז א מענטש. חצות איז דורך גיין קענען נאך אלץ קענען נאך אלץ מקיים זיין די מצוה, אמר להו רבנן כוותי סבירא להו, בעצם לערנען זיי ווי מיר, וחייבים אתם און עטס זענטס יא מחויב מיט מצוות קרישמע והאי דקאמרי עד חצות כדי להרחיק אדם מן העבירה, נישט ווייל בעצם דינגען זיי זיך אין די שיעור פון קרישמע. איז געשטאנען ווייטער אין די משנה ולא זו בלבד אמרו אלא וכו', פרעגט די גמרא אזוי ור' גמליאל מי קאמר עד חצות דקתני ולא זו בלבד, סאו דא דארף מען, אונז עמיר, ס'דא צוויי וועגן וויאזוי צו לערנען, אונז עמיר לערנען ווי די ב"ח. די ב"ח נעמט ארויס פון די פון די משנה די ווארט אמרו. סאו ולא זו בלבד זעהט אויס ווי ר' גמליאל איז בהמשך צו זיין אייגענע ווערטער ולא זו בלבד איז נישט נאר דאס אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות איז מצותן עד שיעלה עמוד השחר און ס'ווערט זייער שטומפיג ווייל וואס הייסט ולא זו בלבד ווען דו אליין לערנסט קיינמאל נישט די שיטה אז מצוות קריאת שמע גייט ביז חצות, קומסט מוסיף זיין אויף א זאך וואס האסט קיינמאל נישט געזאגט? דאס פרעגט די גמרא, ורבן גמליאל מי קאמר עד חצות דקתני ולא זו בלבד, ער האט קיינמאל נישט אזוי געלערנט אז ער זאל יעצט מוסיף זיין און זאגן אז ס'איז דא נאך זאכן וואס איז אמרו חכמים עד חצות. ענטפערט די גמרא, אזוי ווי אונז האבן שוין געלערנט אין די משנה, אז הכי קאמר להו ר' גמליאל לבניו, אז אפילו לרבנן דקאמרי עד חצות, ער רעדט נישט דא בשמו, ער רעדט ולא זו בלבד אמרו, אז ס'גייט ארויף די חכמים וואס זיי האבן געזאגט אויף געוויסע זאכן ביז חצות, איז מצותן עד שיעלה עמוד השחר, והאי דקאמרי עד חצות כדי להרחיק אדם מן העבירה, און ס'שטימט. גייען מיר ווייטער, איז געשטאנען הקטר חלבים ואיברים איז מצותן עד שיעלה עמוד השחר, איז געשטאנען דארט אויסגערעכנט א פארשידענע זאכן וואס די מצוה גייט ביזן עלות, פרעגט די גמרא ואילו אכילת פסחים לא קתני, די משנה רעכנט נישט אויס, רבי דוד האט עס אריינגעשריגן דעם ערשטן טאג אז די מצוה פון אכילת פסחים רעכנט נישט אונזער משנה אויס, אלס א מצוה וואס גייט ביזן ביזן עלות, ורמינהי כ'וועל דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא, קריאת שמע ערבית די קריאת שמע ביינאכט והלל בלילי פסחים, און די חיוב וואס איז דא פון זאגן הלל פסח ביינאכט אלס לחם עוני לחם שעונים עליו דברים הרבה, ואכילת פסח, די מצוה פון קרבן פסח, מצותן עד שיעלה עמוד השחר, האב איך דאך א בפירוש'ע ברייתא אז מ'קען עסן די קרבן פסח ביזן עלות, פארוואס רעכנט עס נישט אויס אונזער משנה? אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, לא קשיא, ס'נישט קיין קשיא, דא קומט מען צו די פעימאס מחלוקת, הא ר' אלעזר בן עזריה הא ר' עקיבא איז דא א גרויסע מחלוקת, ביז ווען קען איך עסן די קרבן פסח, קען איך עס עסן ביז חצות אדער קען איך עס עסן ביזן עלות, דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא ואכלו את הבשר בלילה הזה, אונז האבן א פסוק אז דו קענסט עסן דעם קרבן פסח בלילה הזה די נאכט, ר' אלעזר בן עזריה אומר נאמר כאן בלילה הזה ונאמר להלן ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, גיי איך דרש'ען א גזירה שווה מה להלן עד חצות, ווען איז געווען די ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה די מכה פון בכורות, עס איז געווען ביי חצות. אף כאן, אזוי אויך דא וואס ס'שטייט בלילה הזה אז איך קען עסן די קרבן פסח איז עד חצות, אמר ליה רבי עקיבא והלא כבר נאמר בחיפזון, די פסוק ואכלו אותו בחיפזון איז עד שעת חיפזון, ווען איז געווען חיפזון? ווען האבן זיך די אידן ארויס געיאגט פון מצרים, די עצם פאקטישע יציאת מצרים איז געווען ביים עלות, ממילא רבי עקיבא דינגט זיך. און ער לערנט אז מען קען עסן די קרבן פסח ביז עלות און אונזער משנה וואס רעכנט נישט אויס קרבן פסח אלץ א מצוה וואס גייט ביזן עלות גייט לערנען ווי ר' אלעזר בן עזריה אז די מצוה איז נאר ביז חצות, פרעגט די גמרא, אם כן מה תלמוד לומר בלילה, למעשה ר' אלעזר בן עזריה דרש'נט פון די ווארט בלילה, בלילה בלילה, ער מאכט א גזירה שווה אז נאר חצות, וואס גייט רבי עקיבא טוהן מיט די בלילה? גייט ער אויסלערנען א אנדערע הלכה, יכול יהא נאכל כקדשים ביום, נארמאל קדשים קען איך שוין עסן תיכף ביום השחיטה, וואלט איך געוואלט מיינען אז די קרבן פסח קען איך אויך עסן נאך בי"ד ביום, די טאג וואס איך שעכט עס ערב יום טוב, תלמוד לומר בלילה און איך דארף צואווארטן ביז ס'ווערט נאכט בלילה הוא נאכל ולא ביום. פרעגט יעצט די גמרא ווייטער בשלמא לרבי אלעזר בן עזריה דאית ליה גזירה שוה איצטריך למכתב ליה הזה בלילה הזה הזה פון דארט אזוי ארבעט די גזירה שוה אלא לרבי עקיבא האי הזה מאי עביד ליה למעשה איז די ווארט הזה איבערגעבליבן ליידיג ענטפערט די גמרא למעוטי לילה אחר הוא דאתא אז לויט רבי עקיבא גייט די הזה קומען ממעט זיין אז איך זאל נישט צוגעבן נאך איין נאכט צו עסן די קרבן פסח פשט איז אז איך קען עס עסן די ערשטע נאכט פסח און די צווייטע נאכט די תירוץ איז אז איך קען נישט וועגן עס שטייט בלילה הזה דווקא די ערשטע נאכט סלקא דעתך אמינא הואיל ופסח קדשים קלים. שלמים קדשים קלים, ביידע זענען קדשים קלים, איז מה שלמים נאכלין לשני ימים ולילה אחד, שלמים באקומט אלץ צוויי טעג מיט א נאכט, אף פסח איך קען אים נישט געבן קיין שני ימים, פארוואס? וועגן די פסוק זאגט בלילה, עס דארף זיין ביינאכט, זאל איך אויפטוישן די טעג מיט נעכט און איך זאל אים געבן נאכל שני לילות במקום שני ימים, ויהא נאכל לשני לילות ויום אחד, פארשטייט זיך נישט יום ממש, בייטאג קען מען עס נישט עסן ווייל שטייט דאך בלילה הזה. כ'קען עס נאר עסן ביי נאכט, און ווי רשי שמועסט אויס אז ויום אחד מיינט אז די טאג אינדערמיטן צווישן די צוויי נעכט זאל עס נישט פסל'ען אלס נויסר און איך זאל זאל טאקע האבן די צייט פון פסח בייטאג ווען איך קען עס נישט עסן אבער נאכט און נאכט די צוויי נעכט זאל איך יא קענען עסן אפילו איך האב די טאג אינדערמיט קא משמע לן בלילה הזה אז דווקא די ערשטע נאכט בלילה הזה הוא נאכל ואינו נאכל בלילה אחר פרעגט די גמרא רבי אלעזר בן עזריה פון ווי וועט ער וויסן די דרשה ער נוצט דאך ער נוצט דאך בלילה הזה אלס א גזירה שוה אז מען קען עסן קרבן פסח נאר ביז חצות, פון ווי וועט ער וויסן די הלכה אז בלילה הזה אז מען געט נישט קיין צוויי טעג? די תירוץ איז מלא תותירו עד בוקר נפקא אז ער לערנט עס ארויס פון די איסור פון נויסער אז צופרי ווערט עס נויסער מיינט אז איך קען נישט גיין ווייטער ורבי עקיבא אי מהתם הוה אמינא מאי בוקר בוקר שני די לא תותירו אליין איז נאך נישט קיין ראיה ווייל איך קען מיינען אז ס'מיינט דעם נעקסטן טאג אינדערפרי, ורבי אלעזר אמר לך כל בוקר בוקר ראשון הוא, ממילא איז יעדער קלאר מיט זיינע שיטות. זאגט די גמרא ווייטער, והני תנאי כהני תנאי. די מחלוקת צווישן רבי אלעזר בן עזריה און רבי עקיבא ביז ווען איך קען מקיים זיין די מצוה, ביז ווען איך קען עסן אכילת קרבן פסח, איז די זעלבע מחלוקת ווי די מחלוקת פון תנאים, דתניא מ'האט געלערנט א ברייתא וואס דרש'ט א פסוק אזוי, שם תזבח את הפסח בערב איז איין שיר, כבוא השמש ערב מיינט ביינאכט, פארנאכטס ווען ס'הייבט אן נטו צללי ערב ווען ס'הייבט אן ווערן ווען די זון הייבט אן גיין צו מערב, כבוא השמש מיינט ווען די זון גייט אונטער, דאס איז ביים צאת. און מועד צאתך ממצרים דאס איז ווען די אידן זענען פאקטיש ארויסגעגאנגען פון מצרים, איז רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר דרש'נט בערב אתה זובח, איינמאל ס'פון. חצות, ווען די זון הייבט אן גיין צו מערב ערב פסח, דעמאלטס שעכט איך די קרבן פסח, וכבוא השמש, ווען די זון גייט אונטער, ס'ווערט נאכט, אתה אוכל, דעמאלטס עסט איר דעם קרבן פסח, מועד צאתך ממצרים, אין די צייט וואס די אידן זענען ארויס, וואס דאס איז ביים עלות, אתה שורף, דעמאלטס דארפסטו גיין פארברענען דעם קרבן פסח וואס ס'ווערט נותר, און ווי רש"י זאגט מיינט עס נישט ממש פארברענען, ווייל מ'קען נישט גיין פארברענען קיין קדשים אין יום טוב, נאר וואס דען, ס'ווערט א חיוב שריפה און איך דארף עס פארברענען חול המועד. סאו ביזדערווייל לערנען אונז אז אין מועד צאתך ממצרים מיינט מיינט ביים עלות, יא, ווען די אידן זענען ארויס פון מצרים, און לכאורה זעהט אויס אז ביז דעמאלטס קען איך עסן דעם קרבן פסח כבוא פון וכבוא השמש ביז אין מועד צאתך וואס דעמאלטס ווערט א איסור פון נותר, קוקט מען אבער רבי יהושע אומר רבי יהושע דינגט זיך און ער זאגט אזוי בערב אתה זובח די זעלבע זאך ביינאכט פארנאכטס דאס איז פון חצות ערב יום טוב. דעמאלט שעכטסטו וכבוא השמש אתה אוכל, ווען ס'ווערט נאכט קענסטו גיין עסן, ועד מתי אתה אוכל והולך, ביז ווי לאנג קענסטו גיין עסן, עד מועד צאתך ממצרים, וואס קריגן זיי זיך? סאו רבי יהושע מוז איך זיכער זאגן אז ער זאגט ועד מתי אתה אוכל והולך אז כ'קען פאקטיש גיין עסן עד מועד צאתך ממצרים ביזן עלות מוז זיין אז תנא קמא וואס דאס איז רבי אליעזר ער זאגט דאך נישט אזוי קלאר ער זאגט דאך אין מועד צאתך ממצרים אתה שורף ער זאגט נישט איך קען עסן ביז דעמאלטס ער זאגט דעמאלטס דארף פארברענען, דעמאלטס ווערט שוין א חיוב פארברענען, פשט איז אז ער לערנט ביז חצות, מילא האמיר קלאר אז די מחלוקת צווישן ר' אליעזר און ר' יהושע איז די זעלבע מחלוקת ווי צווישן ר' עקיבא און ר' אלעזר בן עזריה. אמר רבי אבא, רבי אבא האט גע'דרש'נט אזוי, הכל מודים כשנגאלו ישראל ממצרים לא נגאלו אלא בערב, אז די גאולה האט זיך שוין אנגעהויבן ביינאכט, פשט איז, ס'איז געווען דא צוויי סארט יציאות, שנאמר, שטייט אין פסוק הוציאך ה' אלוקיך ממצרים לילה, אז אין א געוויסע זין איז מען שוין ארויס פון מצרים ביינאכט, אבער אוודאי מען נישט פאקטיש ארויס, וועגן וכשיצאו לא יצאו אלא ביום, נאר ס'איז דא א יציאה פון די עבדות, יא? אזוי ווי מען זאגט אויף אן עבד ער איז יצא חפשי, יצא חפשי מיינט אז ער האט זיך אויפגעהויבן און איז געגאנגען פון איין פלאץ צום צווייטן? ניין, זיין סטעטוס האט זיך געטוישט, פריער איז ער געווען אן עבד און יעצט איז ער ארויסגעגאנגען צו א צווייטע מצב אז ער איז חפשי. סאו די אידן האבן אויך געהאט א געוויסע יציאה בלילה ווען די מצרים האבן זיי שוין געוואלט זען ארויס. כשיצאו לא יצאו אלא ביום, שנאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה אז די פאקטיש ארויסגיין פון די לאנד מצרים איז געווען ממחרת הפסח דאס איז געווען בייטאג. מילא די טיים ליין איז קלאר, יעדער איינער פארשטייט וואס איז געשען ביי חצות ווען די מצרים האבן געוואלט פטור ווערן פון די אידן, די אידן האבן זיך געלאזט ווארטן ביז צופרי, על מה נחלקו וואס איז די מחלוקת? על שעת חפזון וויאזוי איך גיי אויס.

און ווען איז דאס געווען? די אידן האבן זיך ארויסגעיאגט ביים עלות. תניא נמי הכי, מ'האט אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא, הוציאך ה' אלוקיך ממצרים לילה, וכי בלילה יצאו, ווי קענסטו זאגן אז הוציאך לילה? והלא לא יצאו אלא ביום, שנאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה, אלא מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב, ס'האט זיך שוין אנגעהויבן די גאולה וועגן די שעבוד פון די מצריים איז שוין אראפגעגאנגען פון זיי ביינאכט, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.